אוי רייס אפ! און דא גייען מיר אריבער צו דף למד בית עמוד בית, אמר אביי דער אמורא זאגט, רבי אליעזר בן יעקב ורבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי, כולהו סבירא להו חמץ בפסח אסור בהנאה. רבי אליעזר בן יעקב האבן מיר יעצט געזען דא אין די ברייתא אז ער האט געטענה'ט אז וכי מה הנאה יש לו בה, זעהט מען אז ער האלט ווי די חכמים חמץ בפסח אסור בהנאה. רבי עקיבא האט דאך אויך אויבן געזאגט אין די ברייתא, תאמר בזה שאין לו בה לא היתר אכילה ולא היתר הסקה, אז ביי חמץ האט נישט דער כהן קיין שום הנאה דערפון אפילו אויף צום הייצן, זעט מען אז ער האלט ווי די חכמים אז ביי חמץ איז אסור בהנאה. און אפילו רבי יוחנן בן נורי וואס ער האט יא געזאגט אז מען דארף באצאלן פאר די תרומה וואס מען האט געגעסן אום פסח בשוגג, זאלסטו נישט מיינען אז ער האלט ווי רבי יוסי הגלילי אז דאס איז ווייל מען מעג הנאה האבן דערפון, האט ער דאך שאדן געמאכט פארן כהן און פאר דעם דארף ער באצאלן, ניין! אביי זאגט אז רבי יוחנן בן נורי האלט אויך אז חמץ בפסח אסור בהנאה, פארוואס דען טאקע האלט ער אז מען דארף באצאלן, און בהא פליגי מיט דעם קריגט זיך רבי עקיבא מיט רבי יוחנן בן נורי, דרבי עקיבא סבר לפי דמים משלם, אזוי ווי מ'האט שוין טאקע אויבן געלערנט אז מען דארף באצאלן לפי דמים, און ממילא וויבאלד עס איז טאקע גארנישט ווערט ווייל עס איז אסור בהנאה האט ער אים גארנישט שאדן געמאכט און ער דארף נישט באצאלן, ורבי יוחנן בן נורי סבר לפי מדה משלם, אז אפילו טאקע עס איז אסור בהנאה און עס איז גארנישט ווערט, אבער תרומה בשוגג צאלט מען נישט פאר די ווערט, מען צאלט לויט וויפיל ער האט געגעסן אפילו ווען עס איז גארנישט ווערט. פרעגט די גמרא פשיטא דאס איז דאך א דבר פשוט דאס דארף אונז אביי זאגן דאס אליין אז רבי יוחנן בן נורי זאגט אז חמץ בפסח דארף מען באצאלן מוז דאך על כרחך זיין אז ער האלט לפי מדה משלם אז ס'איז דאך גארנישט ווערט איז וואס וויל דא אביי אויפטוהן מיט דעם וואס ער דערציילט אונז אז די מחלוקה פון רבי עקיבא מיט רבי יוחנן בן נורי איז ווייל ער האלט לפי דמים ער האלט לפי מדה ס'איז דאך על כרחך מוז מען אזוי לערנען איז דען דא א אנדערע וועג? ענטפערט די גמרא יא, מהו דתימא כ'וואלט געקענט זאגן רבי יוחנן בן נורי נמי כרבי עקיבא סבירא ליה דאמר לפי דמים משלם, באמת האלט אין דער נקודה רבי יוחנן בן נורי פונקט ווי רבי עקיבא אז מען דארף נאר באצאלן ווען ס'איז ווערט געלט, והתם היינו טעמא דקא מחייב, ווייסטו פארוואס דעמאלטס פאר חמץ בפסח איז מען דוקא מחויב צו באצאלן, משום דסבר לה כרבי יוסי הגלילי דאמר חמץ בפסח מותר בהנאה, און דעריבער האט עס יא שוויות און פאר דעם דארף מען באצאלן דמי עצים, ווייל ער האט א שאדן געמאכט פארן כהן, דאס וויל אביי לאזן הערן אז מען זאל נישט זאגן אז די מחלוקה פון רבי עקיבא מיט רבי יוחנן בן נורי איז, אז רבי עקיבא האלט ווי די חכמים אז ס'איז אסור בהנאה, און רבי יוחנן בן נורי האלט ווי רבי יוסי הגלילי אז ס'איז מותר בהנאה. ניין, זאלסט וויסן אז ביידע האלטן אז חמץ בפסח איז אסור בהנאה, און די מחלוקה איז נאר צו לפי דמים משלם צו לפי מידה משלם. פרעגט די גמרא ואיימא הכי נמי, זאל איך טאקע זאגן אז רבי יוחנן בן נורי האלט טאקע יא ווי רבי יוסי הגלילי און פאר דעם דארף מען באצאלן, און באמת האלט ער אויך לפי דמים משלם, פון ווי ווייסט טאקע אביי אז מען זאל נישט אזוי לערנען? ענטפערט די גמרא אם כן, אויב די טעם פארוואס רבי יוחנן בן נורי איז אז מען דארף באצאלן איז ווייל חמץ בפסח איז מותר בהנאה כרבי יוסי הגלילי, איז נהדר ליה רבי יוחנן בן נורי לרבי עקיבא, כי היכי דמהדר ליה רבי אלעזר חסמא לרבי אליעזר בן יעקב, ווען רבי עקיבא האט געפרעגט די קשיא אויף רבי יוחנן בן נורי אז תרומת חמץ בפסח איז דומה צו תותין וענבים וואס איז טמא געווארן אז ס'האט נישט נישט קיין היתר אכילה נישט קיין היתר הסקה און ער האט גארנישט שאדן געמאכט פארן כהן און דעריבער דארף מען פטור זיין צו באצאלן, וואס די זעלבע קשיא האט אויך ר' לעזער בן יעקב געפרעגט אויף ר' לאזער חסמא, און ר' לאזער חסמא האט געענטפערט אויף דעם אז אין הכי נמי, חמץ בפסח איז אויך מותר בהנאה, פארוואס זעהן מיר אונז נישט אז ר' יוחנן בן נורי זאל צוריק ענטפערן דעם זעלבן תירוץ, ער וואלט געדארפט זאגן אין הכי נמי, חמץ בפסח איז אויך מותר בהנאה און פאר דעם האלט איך אז מען דארף באצאלן, אלא מאי ווייל ער האט עס נישט געענטפערט איז א סימן אז ער איז אויך מודה אז חמץ בפסח איז אסור בהנאה, און דאך האלט ער אז מען דארף יא באצאלן, נו פארוואס זאל מען דארפן באצאלן אויב ס'איז אסור בהנאה? מוז מען זאגן ווייל ער האלט לפי מידה משלם, און דאס האט אביי געוואלט דא ארויסברענגען אז רבי יוחנן בן נורי האלט אויכעט חמץ בפסח אסור בהנאה, און דאך האלט ער אז מען דארף באצאלן ווייל די סיבה איז לפי מידה משלם, און זאלסט דיך נישט טועה זיין אז רבי יוחנן בן נורי די סיבה פארוואס ער האלט אז מען דארף באצאלן איז ווייל ער האלט ווי רבי יוסי הגלילי אז ס'איז מותר בהנאה. אז מ'האט שוין גערעדט וועגן עסן בשוגג תרומה אז מ'דארף געבן א חומש, ברענגט שוין די גמרא א ברייתא ווען מ'דארף צאלן דעם חומש, תנו רבנן האבן מיר געלערנט אין א ברייתא האוכל כזית תרומה, משלם קרן וחומש, אויב ער האט געגעסן א כזית תרומה דעמאלטס דארף ער באצאלן קרן וחומש, אבער טאמער ס'איז קלענער ווי א כזית דארף ער נישט באצאלן דעם חומש. אבא שאול אומר עד שיהא בו שווה פרוטה, אז דער דין פון א חומש ווענדט זיך נישט אין א כזית אדער קלענער ווי א כזית, נאר ס'ווענדט זיך צו ס'איז ווערט א פרוטה אדער נישט, איז עס ווערט א פרוטה איז דא די דין פון קרן וחומש און אז נישט נישט. קומט אויס די תנא קמא זאגט אז ס'האט א דין אזוי ווי אלע אכילות פון די תורה, ס'ווענדט זיך צו ס'איז יא גרויס א כזית אדער נישט. אבא שאול זאגט ס'האט גארנישט צו טון מיט קיין כזית ס'האט צו טון צו ס'ווערט א פרוטה אדער נישט מאי טעמא דתנא קמא אמר קרא שטייט אין פרשת אמור ואיש כי יאכל קודש בשגגה מיר ווייסן דאך א כלל אין די גאנצע תורה ואכילה בכזית קומט אויס אז די גאנצע דין איז נאר אויב ס'איז געווען יאכל בכזית אויב ס'איז קלענער ווי א כזית איז מען פטור ואבא שאול מאי טעמא פארוואס האלט ער אז ס'האט צו טון מיט א שווה פרוטה אמר קרא ווייל שטייט ונתן ואין נתינה פחות משווה פרוטה ווייל ס'שטייט דאך אז ווען ער באצאלט ונתן לכהן את הקודש, און א זאך וואס איז ווערט ווייניגער ווי א פרוטה האט נישט קיין חשיבות אז עס זאל הייסן א נתינה. פרעגט די גמרא ואידך נמי הא כתיב יאכל, וואס וועט אבא שאול ענטפערן למעשה שטייט דאך אז עס מוז זיין א כזית אויכעט, לאמיר שוין זאגן אז דו האלטסט אז עס מוז ווערט זיין א שווה פרוטה, אבער דארפסט דאך מודה זיין אז עס זאל אויכעט זיין פון ווייניגסטן גרויס א כזית ווייל אז נישט הייסט עס נישט קיין אכילה, איז לויט די קשיא פון די גמרא קומט אויס אז עס וואלט געדארפט זיין ביידע. ס'דארף זיין כאטשיג גרויס א כזית, און ס'דארף אויכעט ווערט זיין כאטשיג א פרוטה. אבער אבא שאול זאגט דאך אז אויב ער איז ווערט א פרוטה איז אפילו ווען ס'איז קלענער ווי א כזית איז מען אויך חייב, וויאזוי קענסטו אזאנס זאגן, שטייט דאך כי יאכל, אויף דעם ענטפערט ער ההוא פרט למזיק הוא דאתא, די תורה האט נישט געמיינט דא ארויסצוברענגען די לשון אכילה אז ס'מוז זיין בכזית, די תורה האט געמיינט דא ארויסצוברענגען א אנדערע הלכה ממעט צו זיין אז דווקא ווען איינער האט הנאה ווען ער עסט,

קודש, און מוז ער דאך שרייבן ונתן לכהן את הקודש, קומט אויס אז די סיבה פארוואס די תורה האט געשריבן ונתן איז אויך נאר צו קענען צוקומען צו די ווערטער את הקודש, דבר הראוי להיות קודש אבער נישט ארויסצולערנען אז עס מוז זיין א חשובע נתינה. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא, דער רש"ש איז שוין מעיר אז באמת איז דאס א בפירוש'ע משנה אין מסכת תרומות, און ס'איז דא וואס זאגן טאקע אז מ'דארף זאגן דא תנן התם, בכל אופן, האבן מיר געלערנט האוכל תרומה פחות מכזית, משלם את הקרן ואינו משלם את החומש, דארף מען נישט באצאלן חומש, ביז אהין גייט די ברייתא, קודם פרעגט די גמרא היכי דמי וויאזוי רעדט זיך עס, אי דלית ביה שווה פרוטה קרן נמי לא לשלם, אויב די תרומה פון וואס די ברייתא רעדט וואס ער איז קלענער ווי א כזית איז נישט ווערט קיין פרוטה, פארוואס שטייט משלם את הקרן? דארף ער דאך נישט באצאלן קרן אויך נישט, ווייל ווען איינער גזל'ט ווייניגער ווי א שווה פרוטה דארף ער דאך נישט באצאלן, ווייל פחות משווה פרוטה הייסט בכלל נישט קיין געלט, ואי דאית בה שווה פרוטה, טאמער וועסטו זאגן אז ס'איז יא ווערט א פרוטה, און ווי רש"י רעדט שוין אויס, איי ס'איז דאך קלענער ווי א כזית ווי קען עס ווערט זיין א פרוטה, ווייל מ'רעדט פון א הונגער יאר, וואס אפילו אביסל איז שוין ווערט אסאך, עס איז טאקע קלענער ווי א כזית אבער א פרוטה איז עס יא ווערט, אויב אזוי, חומש נמי לשלם. און ווי די גמרא געלערנט מכח סברא וויבאלד דא האט ער דאך צוגענומען עפעס פונעם כהן, קוקט מען בעיקר צו ס'איז ווערט א פרוטה אדער נישט, און איינמאל ס'איז שוין ווערט א פרוטה איז מסתבר אז די תורה וויל שוין אז מ'זאל דעמאלטס אויכעט באצאלן א חומש אפילו אויב ס'איז קלענער ווי א כזית, דאס איז די סברא פון אבא שאול, ענטפערט די גמרא לעולם דאית בה שווה פרוטה ואפילו הכי כיוון דלית ביה כזית משלם את הקרן ואינו משלם את החומש, וועט מען טאקע מוזן זאגן אז די ברייתא האלט אזוי ווי די תנא קמא אז וויבאלד די תורה האט געזאגט ואיש כי יאכל קודש איז וויבאלד ס'איז נישטא קיין שיעור אכילה קיין כזית קען מען נישט אויף דעם חייב זיין קיין חומש, און אפילו אויב ער האט א שוויות פון א פרוטה, איז דאס נאכנישט גענוג. אמרוה רבנן קמיה דרב פפא די תלמידים האבן געזאגט פאר רב פפא אז הא דלא כאבא שאול, אויב אזוי מוז מען זאגן אז די ברייתא קומט נישט אויס ווי אבא שאול, דאי כאבא שאול הא אמר כיוון שיש בה שווה פרוטה, אף על גב דלית ביה כזית. און אונז האבן דאך אויפגעוויזן אז די ברייתא רעדט זיכער אז ס'האט א שווה פרוטה ווייל ס'שטייט דאך דא משלם את הקרן. און דאך שטייט ואינו משלם את החומש, ווייל ס'איז קלענער ווי א כזית, אויב אזוי זעט מען אז די ברייתא האלט ווי די תנא קמא און נישט ווי אבא שאול, ווייל לויט אבא שאול וואלט מען יא דא אין די ברייתא געדארפט באצאלן קרן וחומש, ווייל ס'איז דאך ווערט א פרוטה און אפילו ס'איז קלענער ווי א כזית. אמר להו רב פפא האט רב פפא געזאגט פאר זיינע תלמידים אפילו תימא אבא שאול, מ'קען יא זאגן אז די ברייתא קומט אויס ווי אבא שאול, אבא שאול תרתי בעי, מען וועט לערנען יעצט פשט אז ווען אבא שאול האט געזאגט בפרוטה האט ער נישט געמיינט צו זאגן אז מען קוקט נאר אויף פרוטה אדער ווייניגער ווי א פרוטה, און ס'מעג זיין קלענער ווי א כזית אויך וויבאלד ס'האט א פרוטה איז מען שוין חייב, ניין, ער האט געמיינט צוצולייגן נאך א תנאי, אויסער דעם וואס ס'דארף זיין א כזית, דארף נאך זיין א פרוטה אויך, און אויב ס'פעלט איינע פון די צוויי תנאים איז טאקע נישטא קיין חומש, און לויט די פשט איז נישט ווי די גמרא האט פריער געזאגט אז. פאר דעם האט די תורה געשריבן לויט אבא שאול יאכל פרת למזיק, אמת טאקע אז מען לערנט ארויס יאכל פרת למזיק, אבער ער וועט אויך מודה זיין צו די חכמים אז יאכל מוז זיין א כזית, און ווייניגער פון דעם איז נישט דא קיין חומש, ער האט נאר צוגעלייגט אז ווייל די תורה האט געזאגט ונתן, פארלאנגט זיך נאך א תנאי אז ס'מוז אויך זיין א שווה פרוטה. ממילא די ברייתא וואס שטייט האוכל תרומה פחות מכזית אז ער באצאלט נישט קיין חומש, וועט אויסקומען סיי ווי די חכמים און סיי ווי אבא שאול, ווייל יעדער איז מודה אז ס'מוז זיין כאטשיג גרויס א כזית. פרעגט די גמרא מי בעי אבא שאול תרתי, איז דען ריכטיג אז אבא שאול פארלאנגט אז ס'מוז זיין ביידע זאכן סיי א כזית און סיי א פרוטה און נאר דעמאלט צאלט מען חומש? והא, דא דארף מען זאגן תניא, האמיר דאך געלערנט אין א ברייתא אבא שאול אומר, את שיש בו שווה פרוטה חייב בתשלומין, את שאין בו שווה פרוטה אינו חייב בתשלומין. אמרו לו האבן די חכמים געטענה'ט צו אבא שאול לא אמרו שווה פרוטה אלא לענין מעילה בלבד.

און אויב אזוי איז משמע אז אבא שאול האלט אז א שווה פרוטה אליין איז גענוג, און אויף דעם זאגן די חכמים ס'איז נישט גענוג ווייל ס'מוז דאך זיין גרויס א כזית, ווייל ואם איתא, טאמער ס'איז אמת ווי רב פפא וויל זאגן אז אבא שאול האלט אז ס'מוז זיין ביידע, מוז מען דאך זאגן אז ווען ס'איז געשטאנען אנפאנג ברייתא את שיש בו שווה פרוטה חייב בתשלומין רעדט מען דאך דא אז ס'איז שוין גרויס א כזית אויכעט, און ער לייגט צו נאך א תנאי אז ס'מוז זיין א שווה פרוטה, אויב אזוי כיוון שיש בו כזית מיבעי ליה איז ווען די חכמים קריגן וואלט געדארפט שטיין, נישט ווי דו זאגסט אז ס'דארף זיין ביידע. נאר ס'איז גענוג אפילו ווען ס'האט נאר א כזית אליין, דאס איז שוין אויך גענוג אפילו ס'האט נישט קיין שווה פרוטה, ווייל ס'שטייט אינו חייב עד שיהא בו כזית, איז משמע אז מ'רעדט דא אין די ברייתא ווען ס'איז קלענער ווי א כזית, און דאך האט אבא שאול געזאגט אז וויבאלד ס'איז א שווה פרוטה איז מען שוין חייב, און די חכמים זאגן ס'איז נישט גערעכט וואס דו זאגסט, ווייל ס'מוז זיין א כזית, און דו האסט דאך נישט קיין כזית. על כל פנים פון די לשון עד שיהא בו כזית זעט מען קלאר אז אין די ברייתא רעדט מען ווען ס'איז קלענער ווי א כזית, און אויף דעם האט אבא שאול געזאגט, אז ס'איז גענוג אז ס'האט א שווה פרוטה זעהט מען קלאר תיובתא אז ר' פפא איז אפגעפרעגט און אבא שאול האלט אז א פרוטה אליין איז גענוג אפילו ווען ס'האט נישט קיין כזית איז למעשה מען געבליבן ביי די מסקנא ווי די חכמים האלטן אז כדי מען זאל דארפן באצאלן דעם חומש איז דא איין תנאי ס'מוז זיין גרויס א כזית כשיעור אכילה אפילו ס'איז ווייניגער ווי א שווה פרוטה. טאמער ס'איז קלענער ווי א כזית איז זיכער נישט דא קיין חומש, און דאס ער דארף באצאלן די קרן, דאס ווענדט זיך צו ער איז א שווה פרוטה, אויב ס'איז א הונגער יאר און אפילו ס'איז אזוי פיצל איז עס שוין ווערט א פרוטה האט ער כאטשיג געדארפט באצאלן די קרן אלס גזילה, און טאמער ס'איז נישט ווערט קיין פרוטה אויך נישט דארף ער גארנישט באצאלן, אבער איינמאל ס'איז שוין גרויס א כזית האט די תורה מגלה געווען אז ער דארף שוין באצאלן סיי די קרן און סיי די חומש אפילו ווען ס'איז קלענער ווי א פרוטה, און אבא שאול האט געהאלטן אז ס'האט נאר צו טון צו ס'איז א שווה פרוטה, איז עס א שווה פרוטה דארף ער באצאלן דעם קרן מיט דעם חומש, אפילו ווען ס'איז קלענער ווי א כזית. איז עס ווייניגער ווי א שווה פרוטה, דארף ער גארנישט באצאלן, נישט די קרן און נישט די חומש, אפילו אויב ס'איז גרויס א כזית, ווייל ווייניגער ווי א פרוטה הייסט נישט געגזל'ט, און דעם חומש דארף ער אוודאי אויך נישט באצאלן ווייל די תורה זאגט דאך ונתן אז ס'מוז זיין א שיעור נתינה, שווה פרוטה.